וואו דער רבי שטעלט זיך אויף דעם ענין וואס נאך חטא המרגלים וואס ווערט דערציילט אין היינטיגע פרשה, איז משה רבינו בעט זיך ביים אויבערשטן, און אין איינע פון די זאכן וואס ער זאגט, ער בעט ער בעט זיך ביים אייבערשטן ער זאל מוחל זיין די אידן, און ער זאגט ועתה יגדל נא כח אדני, ועתה יגדל נא כח השם. און דער רבי וועט אראפברענגען א זוהר, און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם אויפן זוהר צוויי געשמאקע שווערע שאלות אויפן זוהר וואס דער זוהר זאגט דא, און דערנאכדעם וועט דער רבי פרעגן צוויי שאלות אויף דעם פסוק ועתה יגדל יגדל נא כח אדני, און דער רבי וועט עס פארענטפערן מורא'דיג געשמאק, און דערווייל וועט אויכעט ווערן פארענפערט וואס איז געווען דער טעות פון די מרגלים, ווי אזוי האבן די מרגלים געמאכט אזא טעות, און אויכעט אז די מרגלים האבן געמאכט א טעות אין דריי זאכן, און דער רבי וועט ארויסברענגען אז דאס איז וואס דער זוהר ברענגט אראפ די דריי זאכן דווקא דא, ממילא עט ווערן פארענפערט דער ענין ווי די מרגלים האבן געמאכט א טעות, און דער עיקר דווקא ווי דער אייבישטער וויל אז די אידן זאלן זיין, איז דווקא אין ארץ ישראל, און דווקא עס זאל זיין א א לאנד נישט אין מדבר וואס האבן געהאט אלע זאכן אן ארבעטן און אן גארנישט טון, נאר ס'דארף זיין דווקא מ'זאל אראפקומען דארטן און מ'זאל דארפן אקערן און זייען, און דארטן זאל מען אראפברענגען און מאכן א דירה פאר דעם אויבערשטן. אות א', אויפן פסוק ועתה יגדל נא כח אדני שטייט אין זוהר, ברענגט זיך אראפ אין זוהר אין אונזער פרשה, רב אחא ורב יוסי אמרי, רב אחא און רב יוסי זאגן, זכאי זכאי אינון ישראל מעמים עובדי עבודה זרה עובדי כוכבים ומזלות דעלמא, די אידן האבן זוכה געווען און זענען אינגאנצן אנדערש פון עמים עכו"ם דעלמא, דקודשא בריך הוא און דער זוהר איז ממשיך, דקודשא בריך הוא אתרעי בהו, ער וויל האבן די אידן, רוצה בהם, ואתכני בהו און ער איז זיך און ער איז זיך מתכנה מיט א כ', אז זיין כינוי, זיין נאמען דער כינוי פון דעם אויבערשטן איז מיט זיי, ווי מען וועט באלד מסביר זיין, ואתפאר בהו און ער איז זיך מתפאר, דער אייבערשטער האלט זיך גרויס מיט די אידן, און ער איז ממשיך, דהא עלמא לא איברי אלא בגיניהון דישראל וכו', די וועלט איז באשאפן געווארן נאר וועגן אידן, און די אידן וישראל אינון קיומא דיליה, די אידן זענען דער קיום פון האי עלמא פון די וועלט, וקיומא דכל שאר עמין, און זיי זענען דער קיום פון אלע אנדערע פעלקער, און דער זוהר, איך קוק אריין אין זוהר אינעווייניג, דער רבי שרייבט וכו', איך זאל פארשטיין אביסל מער, שטייט דארטן אז די וועלט איז נישט באשאפן געווארן נאר וועגן די אידן, אז זיי זאלן לערנען תורה, וויבאלד אז זיי לערנען תורה ווערן זיי מקושר מיטן אייבערשטן, זיי ווערן מקושר מיטן אייבערשטן, ממילא איז ברענגט דאס אז זיי זענען דער קיום פון די גאנצע וועלט און זיי זענען דער קיום פון אלע אנדערע פעלקער. דאס איז דער זוהר וואס דער רבי ברענגט אראפ אויפן פסוק ועתה יגדל נא כח אדני. דער טעם פארוואס דער זוהר ברענגט דא דריי מעלות אויף אידן, ער ברענגט אראפ דריי מעלות, איז ער וויל אין זיי און ער זאגט זיין נאמען איז כינוי פון די אידן און ער איז זיך מתפאר אין זיי און דווקא די דריי אז דעם אויבערשטנ'ס רצון און בחירה איז אין זיי די ערשטע זאך צווייטע זאך איז זיין כינוי איז דער שם ישראל ווי דער רבי ברענגט אראפ אז קוק אין ליקוטי לוי יצחק שטייט דארטן ער ברענגט אראפ פון ספר ערכי הכינויים פון דעם בעל ס ה וואס האט געמאכט דעם ספר סדר הדורות ברענגט ער אראפ אין נאמען פון פרקי דרבי לעזער אז דער אייבי הקדוש ברוך הוא נקרא ישראל דער אייבישטער ווערט אנגערופן ישראל דאס מיינט אז זיין כינוי איז שם ישראל ס'ברענגט זיך אראפ די מעלות פון די אידן און אויכעט אז ער איז זיך מתפאר מיט זיי די דריי זאכן און ער ברענגט נישט קיין אנדערע און נישט מיט אנדערע און לכאורה איז דאך דא העכערע פון זיי ס'דא מעלות פון אידן העכערע מעלות פון אידן ווי לדוגמא ס'דא א געוואלדיגע דוגמא נקראו בנים למקום

קומט עס אויס אין שבת פרשת בשלח האט ער געקענט ברענגען אז ס'קומט אויס דער פרק מיט די פרשה אויפן זעלבן זאך האט ער געקענט ברענגען נקראו בנים למקום א געוואלדיגע מעלה און ער ברענגט דאך אראפ דווקא די דריי דער רבי ברענגט נאר א דוגמא נקראו בנים למקום ס'דא נאך און פארוואס ברענגט מען דווקא די דריי איז דער טאטע מבאר אין זיינע הערות אויף זוהר דער רבי שרייבט איז דער טאטע דער דעם רבינס פאטער וואס האט געהייסן הרב הגאון הרב החסיד המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאן, פאר די וואס הערן די שיחה און זיי ווייסן נישט, איז באוואוסט אז מען האט אים פארשיקט נעבעך אויף פינף יאר און מען האט אים דארטן געפייניגט און דארטן איז ער נעבעך איז ער נעבעך נסתלק געווארן, איז אין די צייט וואס ער איז געווען דארטן ער איז געווען א מורא'דיגע מקובל און מחדש געווען חידושים אין תורה און אלע זאכן, און האט געהאט אפאר ספרים מיט זיך, געהאט אביסל דאכט זיך מיר גמרא, האט געהאט א זוהר און האט געהאט א תניא און א חומש, און ער פלעגט קיין טינט האט גארנישט געהאט דארטן, איז די רעבעצן זיין רעבעצן חנה עליה השלום דעם רבינס מאמע פלעגט ארויס גיין און קלייבן גראז און מאכן פון דעם טינט, און אויף די זייט פונעם ספר וואס איז דא די ווייסע אויף יעדן ספר האט ער געשריבן הערות און פון דעם איז ארויסגעקומען דער רבי האט עס גענומען און געמאכט פון דעם א שיינע פאר ספרים מיט געוואלדיגע זאכן חידושים אין תורה און גימטריאות אין תורה געוואלדיגע זאכן זאגט דער רבי איז דער טאטע מבאר אין זיינע הערות אויף זוהר וואס ער האט געשריבן אויף די זייט פון דעם עמוד דארטן וואס ס'שטייט דער ועתה יגדל נא כח השם און דער זוהר זאגט רב אחא מיט רב יוסי שרייבט ער דארטן אויף זיינע הערות אז דאס איז וואס בהתאם צו דעם וואס עס רעדט זיך ווייטער אין זוהר, דאס וואס דער זוהר זאגט דא וואס מ'האט פריערט גערעדט, אז דער אייבישטער וויל די אידן און דער אייבישטער איז זיך מתכנה אין די אידן און דער אייבישטער איז זיך מתפאר אין די אידן, האט צו טון מיט דעם וואס שטייט ווייטער אין זוהר, ווייטער אין זוהר שטייט אין דעם זעלבן פלאץ אז אידן זענען דער לב של כל העולם, אידן זענען די הארץ פון די גאנצע וועלט, ווי דער המשך פון די מאמר הזוהר גופא אז אידן זענען קיומא דיליה, וואס מ'האט פריערט געזאגט אז אידן זענען דאך דער גאנצער קיום פון די גאנצע וועלט, שטייט ווייטער אז אידן זענען די הארץ פון די גאנצע וועלט. און דערפאר שרייבט שרייבט דער מקובל הרב לוי יצחק שרייבט, דערפאר רעכנט ער די דריי די דריי מעלות וואס זענען כנגד די ג' קווין שבמידות, חסד,

און ווי ס'שטייט זיך קלאר אז דער משכן פון מידות איז אין לב, משכן המוחין איז אין קאפ, יעדע זאך וואס האט צוטון מיט מוחין, מיט מיט פארשטיין, מיט די אלע זאכן האט צוטון מיט קאפ, און דער ענין פון מידות איז אין הארץ, ליב האבן, מורא האבן, די די אלע זאכן פון מידות האט צוטון מיט הארץ, מילא איז מסביר דער איז ער מסביר אז דערפאר ברענגט דער זוהר די דריי זאכן, ווי ער איז מבאר, ווי ער איז מבאר דארטן דער רבינ'ס טאטע, אז אתרעי בהו איז דער ענין הרצון ובחירה, אתרעי בהו, דער אייבישטער וויל האבן די אידן, האט דאך אויס דעם ענין פון רצון ובחירה, וואס אט דאס, דאס איז חסד. אתכני בהו, ער איז זיך מתכנה אז זיין נאמען איז אויכעט ישראל, איז דער ענין פון גבורה, וואס ווי שם אלוקים איז בגימטריא כינוי, שם אלוקים איז בגימטריא כינוי, ברענגט אראפ פון תיקוני זוהר שרייבט ער ווי אז אלוקים איז בגימטריא כינוי, און אויכעט אתפאר בהו אתפאר מלשון אז זיך מתפאר ער האלט זיך גרויס מיט די אידן איז דאס דער ענין פון תפארת האבן מיר אין די דריי זאכן דעם ענין פון חסד און גבורה און תפארת שם אלוקים איז דאך בגימטריא כינוי און דאס זאגט אז דער אייבישטער איז זיך מתכנה מיטן נאמען פון די אידן ער ווערט אנגערופן ישראל האט דאס צו טון מיט אלוקים אלוקים איז דאך אלע ווייסן אז דער אלוקים האט צו טון מיט דעם ענין פון גבורה מה שאין כן דער ענין פון רצון ובחירה האט צו טון מיט דעם ענין פון חסד אלוקים האט צו טאן מיט גבורה, ווי איר אלעמאל ווייסט אלוקים מיט א ה' און נישט אלוקים איז בגימטריא די זעלבע אותיות פון הטבע, ס'ווערט א ענין וואס ס'ווערט מצומצם, אלוקות איז דער ענין פון גבורה. און דערמיט איז מובן פארוואס עס פאסט דא נישט צו ברענגען די מעלה וואס אידן נקראים נקראו בנים למקום וכיוצא בזה, מיט דעם ווערט שוין פארענטפערט איינע פון די וואס דער רבי פרעגט אז לכאורה פארוואס ברענגט ער נישט אנדערע זאכן און אפילו נקראו בנים למקום, ווייל די מעלה דריקט אויס ווי אידן זענען אינגאנצן העכער פון דער בריאה, ובלשון חז"ל, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, ווי אויב איך וואלט געזאגט דעם ענין פון נקראו בנים למקום וואלט געוויזן אז מיט די מעלה פון די אידן דא איז די העכערקייט פון די גאנצע בריאה, און ווי ס'שטייט קלאר אין ווי ס'שטייט קלאר אין בראשית רבה אין מדרש, אז מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר,

דא וויל מען ארויסברענגען דווקא ווי די אידן זענען דא אין וועלט וויבאלד אז זיי זענען דאך לב העולם, איז מען מדגיש די דריי זאכן וואס האט צו טון מיט לב, מיט מידות, ווי געזאגט פריער אז דער רצון וואס דער אייבישטער האט אתרעי בהו איז דער ענין פון פון חסד, אתכני בהו איז דער ענין פון גבורה, און שם אלוקים איז בגימטריא און אתפאר בהו איז דער ענין פון תפארת. דער לשון איז ואתכני בהו, אזוי איז דער לשון אין זוהר. אות ב', מען דארף אבער פארשטיין, יעצט האט מען געזאגט פריער דער רבי פרעגן צוויי שאלות אויפן זוהר, דערנאך דער רבי פרעגן צוויי שאלות אויף דעם פסוק אין חומש, מען דארף אבער פארשטיין וואס איז די שייכות פון דעם תוכן המאמר וועגן די דריי מעלות הנ"ל פון אידן צום פסוק אויף וועלכן דער זוהר שטעלט זיך ועתה יגדל נא כח אדני, לכאורה וואס וואס איז די שייכות פון דעם? משה רבינו זאגט ועתה יגדל נא כח השם, קומט רב אחא און רבי יוסי און זיי זאגן זכאין אינון ישראל, וואס איז דער קשר איינער מיטן צווייטן? ס'איז איין שאלה, ב. א צווייטע שאלה, איידער דער זוהר רעכנט אויס די דריי מעלות פון אידן, איז ער מקדים. פאר מען רעכנט אויס די דריי זאכן, אז דער אייבישטער וויל זיי און דער אייבישטער איז זיין נאמען ישראל, און דער אייבישטער איז זיך מתפאר מיט די אידן, ברענגט מען ווי געזאגט פריער, זכאין אינון ישראל מעמין עובדי כוכבים ומזלות עובדי כוכבים ומזלות דעלמא, פארוואס? ווייל דקודשא בריך הוא אתרעי און כולו הייבט אן דער זוהר מיט זכאין אינון ישראל פון די וועלט, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא, וואס פון דעם סגנון והמשך הלשון איז משמע אז דער זוהר טוט אויף א חידוש, דער זוהר דא מחדש עפעס. וואס איז ער מחדש? איז תמוה, ווי קען גאר זיין אן הוה אמינא אז אידן זענען נישט זכאין מעמין עכו"ם דכולי עלמא? דער זוהר איז מחדש אז די אידן זענען זכאין, זכאין פון די אלע גוים וואס זיי זענען עובדי כוכבים ומזלות. וואס עפעס א חידוש? וואס ס'קען זיין עפעס אנדערש? די אידן עפעס, פארגלייכסט עפעס די אידן מיט די גוים און זאגסט אז די אידן זענען מער זכאי פון די גוים, זיי האבן זוכה געווען מער ווי די גוים? און בכלל איז שווער צו פארשטיין דעם מובן פון זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא, אז מעלתם של ישראל מעסט זיך אין פארגלייך מיט די עמין עכו"ם. איך זאג אז לכאורה קומט אויס אז ביידע זענען זוכה אבער די אידן זענען זכאי מער פון זיי, ווי דער פארגלייך מיט די עמין עכו"ם, בשעת אז אידן זענען אינגאנצן פון אן אנדער סוג וואס מען קען עס גארנישט פארגלייכן צו גוים, אידן זענען מרומם ומובדל פון נישט אידן. דער רבי וויל וויל טריי צו ענטפערן אין הערה עלעווען אז לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז דאס וואס ס'שטייט לכאורה אז ס'איז דעם וואס ס'שטייט אין תניא דער אלטער רבי אין תניא פרק מ"ט זאגט אז ובנו בחרת דער אייבישטער האט אונז אויסגעקליבן גייט עס אויפן גוף החומרי בחירה דארף זיין אין צוויי זאכן וואס זענען לכאורה ענדליך איינער צום צווייטען נישט איז נישט שייך קיין בחירה אז איך האב צוויי זאכן איינער איז גאר גוט און איינער איז נישט גוט נעם איך דעם גוטן פארשטאנדיג אליין זאגט דער אלטער רבי אז ובנו בחרת ווי דער אייבישטער האט אויסגעקליבן גייט אויפן גוף החומרי פארוואס ווייל נדמה בחומריותו לגוף אומות העולם ער קוקט אויס דער גוף פון א אידן קוקט אויס להבדיל ווי א גוף פון א גוי איז ממילא אתרעי בהו דאס וואס ס'שטייט אז דער אייבישטער האט געוואלט די אידן איז דאס דער ענין פון בחירה אבער דער רבי זאגט ס'איז נישט אזוי, מ'קען נישט זאגן אזוי, ווייל בפשטות דאס וואס ס'שטייט ואתכני בהו ואתפאר בהו אז דער אייבערשטער רופט זיין נאמען ישראל און דער אייבערשטער זיך מתפאר מיט די אידן, און דאס אויכעט וואס ס'שטייט ווייטער אז עלמא לא איברי אלא בגיניהון דישראל אז די וועלט איז באשאפן געווארן נאר צוליב אידן און זיי זענען דער קיום פון די וועלט, איז דאס מצד די מעלה פון נשמות ישראל, וויאזוי ס'שטייט קלאר אין ביאורי הזוהר אז אתרעי בהו שטייט קלאר אין ביאורי הזוהר ברענגט זיך אז דאס וואס ס'שטייט אתרעי בהו אז דער אייבישטער וויל זיי איז דאס גייט אויס אויף די מעלות פון נשמות פון ישראל ממילא און ער ברענגט נאך מער אז די דריי לשונות גייען אויף נפש און רוח און נשמה וואס דאס איז א חלק פון אלץ א חלק פון די נשמות ישראל ממילא ווערט דאך ווייטער צוריק ווערט דאך די שאלה, מ'קען מער נישט ענטפערן אז ס'רעדט זיך דא וועגן דעם גוף, ס'רעדט זיך דא וועגן די נשמה, אויב ס'רעדט זיך וועגן די נשמה, וואסערע שייכות האט צו זאגן אז די אידן זענען זכאין מעמין עכום דעלמא ווייל קודשא בריך הוא אתרעי בהו דער אייבישטער וויל זיי, פאסט אינגאנצן נישט אריין דא. ווי מ'רעדט דא וועגן א אנדער סוג אינגאנצן איז נישט שייך צו זאגן אז זיי זענען מער זכאי, ס'גארנישט ס'גארנישט קיין גלייכעניש. מ'קען נישט פארגלייכן, ברענגט זיך א זאך, מ'קען נישט פארגלייכן קיין עפל מיט קארטאפל, ס'רעדט זיך חס ושלום, עס רעדט זיך וועגן א ענין פון אידן, נשמות ישראל, און דער אייבישטער וויל זיי מיט אלץ, זאגסטו מיר אז זיי זענען זוכה מער ווי עקום? דאס איז די צוויי שאלות וואס דער רבי פרעגט אויפן זוהר, די ערשטע שאלה איז וואס איז דער קשר פון דעם פסוק ועתה יגדל נא כח אדני, קומט אריין אז אז רב אחא און רב יוסי זאגן זאגן דעם ענין, וואסערע שייכות האט דאס, צווייטע שאלה איז וואס איז דער זוהר דא מחדש אז זכאין אינון ישראל פון די גויים? לכאו' איז דאך אינגאנצן נישט קיין די זעלבע זאך וואס שייך צו זאגן זכאין אינון. אות ג' וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין פירוש פון פסוק ועתה יגדל נא כח אדני, קודם וועל ער מסביר זיין וואס דער פסוק מיינט, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די צוויי שאלות, און דער רבי וועט פרעגן צוויי שאלות אויף דעם פסוק קודם. אין פשטות האט משה רבינו מיט דער תפילה געוואלט אויסבעטן דעם אויבערשטן סליחה אויף חטא המרגלים, יא, משה האט געוואלט אויסבעטן אויפן אויבערשטן ער זאל ער זאל פארגעבן דעם חטא אויף די מרגלים,

דאס וואס ס'מיינט יגדל נא כח אז דער רבי משה בעט זיך ביים אייבערשטער זאל פארגעבן, וואס איז דער יגדל נא כח אדני? אז דער ס'זאל ווערן גרעסער, ס'זאל ווערן געגרויסט דער כח פון שם השם, ממילא וועט עס מנצח זיין מידת הרחמים וועט מנצח זיין מידת הדין, און דער אייבערשטער וועט מוחל זיין. לויט דעם זאגט דער רבי איז נישט מובן. א. איין שאלה, וויבאלד אז משה האט געוואלט מעורר זיין מידת הרחמים האט דאך זיין תפילה געדארפט זיין פארבונדן מיטן שם הוויה, מידת הרחמים, ס'שטייט דאך קלאר, יגדל נא כח אדני ותנצח מידת הרחמים, פארוואס האט ער געבעטן יגדל נא כח אדני וואס מיינט בפשטות די הגדלה כביכול אין דעם כח פון שם אדני, און שם אדני מלשון אדנות, אדני מיינט מלשון האדון האר, וואס האט א שייכות דווקא מיט מידת הדין. דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס נוצט משה רבינו דעם נאמען פון יגדל ער דארף זאגן יגדל נא כח כח יוד קיי וואו קיי כח השם נישט כח אדני איין געוואלדיגע שווערע שאלה ב פארוואס געפינט מען די בקשה יגדל נא כח אדני דווקא ביי די סליחה אויפן חטא המרגלים און נישט ווען משה רבינו האט געוואלט פועל זיין סליחתו של הקדוש ברוך הוא אויפן חטא העגל און אויף אנדערע חטאים? עפעס ליגט דא באהאלטן פארוואס האט משה רבינו גענוצט דווקא דא ביי די מרגלים און נישט ביים עגל, איז דאך געווען נאך נאך דער אייבישטער אויסשיקן נאך חטאים וואס די אידן האבן געטאן, חטא העגל און אויף אנדערע חטאים האט ער נישט געזאגט דעם לשון פון ועתה יגדל נא כח אדני, האבן מיר צוויי האבן מיר פיר שאלות, צוויי שאלות אויפן זוהר און צוויי שאלות אויפן פסוק, די צוויי שאלות אויפן זוהר איז ערשטנס וואס איז די שייכות פון ועתה יגדל נא כח השם וואס משה רבינו זאגט מיט דעם ווארט פון ר' אחא מיט ר' יוסי וועגן זכאין ישראל, ווי קומט דאס אריין דווקא אין ועתה יגדל נא כח השם, און די צווייטע שאלה איז געווען. וואס איז דא דער זוהר מחדש אז זכאין אינון ישראל מעמין עכום דעלמא? ס'איז גארנישט קיין גלייכעניש. די צוויי שאלות אויפן פסוק איז אז אויב משה רבינו ווי בפשט דער מדרש און דער רמבן און רבינו בחיי און נאך ברענגען אראפ אז דער טייטש איז אז ועתה יגדל נא כח השם אז ס'זאל ווערן געשטארקט דער כח פון אדני און ס'זאל מנצח זיין מידת הרחמים. אויב אזוי ווערט דא צוויי שאלות. ערשטנס וואס נוצטו דעם שם פון אדני וואס דאס איז שם פון גבורה, האסט געדארפט נוצן שם הוויה וואס דאס איז מידת הרחמים. די צווייטע שאלה איז, פארוואס געפינט מען דעם ועתה יגדל נא כח אדני נאר דווקא ביי דעם חטא המרגלים און נישט ביי די אנדערע חטאים? דער ביאור אין דעם יעצט הייבט אן דער רבי צו מבאר זיין און אלע שאלות און ארויפגענעס ווערן פשוט געשמאק און נאכדעם וועט מען אריינגיין מסביר זיין וואס איז געווען דער טעות פון די מרגלים און די דריי זאכן וואס האבן געמאכט א טעות און די דריי זאכן פון די דריי זאכן וואס האבן געברענגט אז דער אייבישטער וויל די אידן און דער אייבישטער איז זיך מתכנה אין די אידן זיין נאמען איז א כינוי אויף די אידן און דער אייבישטער איז זיך מתפאר אין די אידן, איז דאס ווייזט אויף די אלע דריי זאכן וואס די מעלה פון די אידן און וואס די מרגלים האבן געמאכט אין דעם א טעות. דער ביאור אין דעם, דאס וואס די מרגלים האבן נישט געוואלט אז די אידן זאלן אריינגיין אין ארץ ישראל, איז נישט געווען דערפאר וואס זיי האבן געלייקנט חס ושלום אין דער יכולת פון אויבערשטן צו טון ניסים וכו', די טעות פון די מרגלים וואס האבן געהאלטן אז אידן זאלן נישט אריין גיין אין ארץ ישראל האבן זיי נישט געמאכט ווייל זיי האבן געלייקנט חס ושלום אז דער אייבערשטער קען מאכן ניסים נאר נאר ביי זיי האט געפעלט אין דעם הרגש אז דער אויבישטער איז אדני שאתה אדון לכל בריותיך.

און ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין בראשית רבה און דער אלטער רבי אין שער היחוד והאמונה אז דער שם אדני קומט פון דעם ענין פון אדון לכל בריותיך, ממילא וויבאלד אז זיי האבן פוגם געווען אין דעם, דער תיקון דארף זיין יגדל נא כח אדני, ממילא לויט דעם האבן מיר שוין א יסוד אויף די ערשטע, אויף די צוויי, די צוויי שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט אויפן פסוק האבן מיר שוין די יסוד פונעם ענטפער, פארוואס דווקא האט ער גענוצט שם אדני און נישט שם הוויה, ווייל זיי האבן פוגם געווען אין שם אדני דארף מען מתקן זיין אין שם אדני, איז שוין פארשטאנדיג אויכעט פארוואס דווקא דא האט משה רבינו גענוצט יגדל נא כח אדני און נישט ביי די אנדערע זאכן, די צוויי שאלות האבן מיר שוין א יסוד ווי זיי פאלן ביידע אראפ און שפעטער וועט מען לערנען די אלע פרטים פונקט ווי דאס ווי דאס ווי דאס איז אות ד' אויפן פסוק חזק הוא ממנו, די מרגלים האבן געזאגט חזק הוא ממנו, זאגן חז"ל, די גמרא זאגט אין סוטה, אז די מרגלים האבן געטענה'ט, כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. רש"י ברענגט עס אראפ אויפן ארט, אז פון די גמרא אין סוטה, אז זיי האבן געזאגט, כביכול, אז דער בעל הבית, וואס דער אייבערשטער איז דער בעל הבית, קען נישט ארויסנעמען זיינע כלים פון דארטן. דאס הייסט אז מען קען נישט אריינגיין אין ארץ ישראל דארטן דא די ענקים מיט די אלע זאכן, און מען קען נישט מ'וועט זיי נישט קענען אייננעמען. דער פירוש אין דעם איז, און דער רבי לייגט צו אין די סוגריים, ווי גערעדט שוין אמאל בארוכה, אין ליקוטי שיחות חלק ד' איז דא א לאנגע אריכות, און דא וועט דער רבי עס אויכעט אראפברענגען דעם ענין. די מרגלים האבן געטא וואס האבן די מרגלים געטענה'ט? ווי געזאגט פריערט אז זיי האבן נישט חס ושלום געזאגט אז דער אייבערשטער קען נישט טון קיין ניסים, פון צווייטן זייט שטייט דא כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, וואס טוט זיך דא? וואס איז געווען זייער טענה? וואס האבן זיי געזאגט דא? די מרגלים האבן געטענה'ט אז די הנהגה ניסית פון אויבערשטן איז מתאים נאר אין מדבר, וואו אידן זענען געווען אפגעזונדערט פון ישוב העולם און אויסגעטון פון התעסקות אין הוויות עולם הזה, דארט וואו זיי זענען נישט אונטערגעווארפן די גדרי הטבע. די אידן אין מדבר האבן געלעבט אין אן אופן פון ניסים, למעלה מדרך הטבע, ס'איז געווען א הנהגה ניסית די גאנצע צייט. עס איז געווען דער ענני כבוד, עס איז געווען דער ארון וואס ער גיין פון פארנטן האט ער געמאכט גלייך אלע בערגלעך, אלע לעכער וואס איז געווען האט ער אנגעפילט, די אידן זענען געגאנגען געשמאק, די עננים האבן זיי פארדעקט פון די זון, און זיי האבן געהאט די מים פון בארה של מרים, זיי האבן געהאט די מן פון משה רבינו, האבן זיי געהאט אלע זאכן, געווען א ענין פון נס, דאס האט געקוועטשט, דאס האט געבאדערט די מרגלים. בשעת אבער מען קומט אריין אין אן ארץ נושבת, מען רעדט דאך וועגן די אידן דארפן אריינגיין אין ארץ ישראל אויף דעם האט מען געשיקט די מרגלים זאלן זען צו מען קען זיי אייננעמען צו נישט, טענה'ן די מרגלים וואס איז דא דער אנזאג בתורה שטייט קלאר אין ריש פרשת בהר כי תבואו אל הארץ א אנזאג אין תורה כי תבואו אל הארץ שש שנים תזרע אין אן אופן פון אדם חורש אדם זורע די גמרא ברענגט אראפ אין ברכות און דער טעגליכער סדר החיים איז על פי תורה אפגעמאסטן לויט די גדרי ודרכי הטבע. ווי געזאגט פריער אין מדבר איז דאס נישט געווען, אין מדבר איז געווען א הנהגה ניסית, מען קומט אריין אין ארץ ישראל, דארף מען אנהייבן צו זעען, עס איז נישטא קיין מים, עס וועט נישט זיין קיין וואסער פון בארה של מרים, מען דארף אלס ארבעטן אויף דעם, קען מען זיך נישט פירן גלייכצייטיג מיט א הנהגה וואס איז היפך הטבע, דער אייבערשטער וויל מען זאל אריינגיין אין ארץ ישראל עס זאל זיין אלס אויסגעמאסטן לויט דרכי הטבע, קען מען זיך נישט פירן אין די זעלבע צייט מיט אן אופן פון הנהגה פון היפך הטבע, און וויבאלד אז על פי טבע זענען די יושבי הארץ שטארקער פון אידן, איז אין סומכין על הנס, די גמרא זאגט אין פסחים אין סומכין על הנס, מען דארף בלייבן אין מדבר. זייער א א שכל'דיגע טענה וואס די מרגלים האבן גע'טענה'ט, נישט חס ושלום אז דער אייבישטער קען נישט, דער אייבישטער זאגט אז מען וויל אריינגיין אין ארץ ישראל ס'זאל ווערן איינגעשטעלט אלץ על פי דרך הטבע, על פי דרך הטבע? דארטן די מענטשן פון פון וואס זיי וואוינען ערשט אין ארץ ישראל די יושבי הארץ זענען שטארקער, און די גמרא זאגט דאך קלאר אין סומכין על הנס, אלס דארף זיין בדרך הטבע אזוי שטייט אין תורה כי תבואו אל הארץ זאל זיין שש שנים תזרע, ממילא דארף מען בלייבן אין מדבר. זיי האבן געגלייבט אז דער אויבישטער קען, פון דעסוועגן האט דאך דער אויבישטער איינגעפירט די וועלט אין א וועלט פון דרך הטבע, און מען גייט אריין אין ארץ ישראל אויף לעבן בדרך הטבע, ווי קען מען זיך פארלאזן אויף א נס? ובפשטות זענען זיי דאך שטארקער, און דאס מיינט כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, דאס וואס זיי האבן געמיינט מיט דעם וואס זיי האבן געזאגט אז כביכול אז דער בעל הבית קען נישט, אוודאי האבן די מרגלים געוואוסט אז דער אויבערשטער קען טון ניסים, ס'איז נישט קיין שאלה אז זיי האבן עס געוואוסט, מ'רעדט דא וועגן וועגן אנשים ראשי אלפי ישראל ווי ס'שטייט ווי מ'לערנט מ'האט שוין געליינט נעכטן אין די תורה אין ראשון אין פרשת שלח, כולם אנשים ווי ס'שטייט ווי אויסגערעכנט דארטן, און נאך מער אז אויך הנהגת הטבע איז א הנהגה אלוקית, זיי ווייסן אויכעט אז הנהגת הטבע איז נישט קיין זאך וואס ס'פירט זיך אליין, ס'אלץ פירט זיך פונעם אייבערשטן, ס'איז נאר טבע איז מלשון טבעו, ס'איז איינגעזונקען אין דעם, דערטרונקען אין דעם די אלוקות, מען זעט נישט, מען זעט, מען זעט בדרך הטבע, מען זעט, וואקסט, ביי די מן האט מען געזען דעם נס לכתחילה האט מען געזען אלוקות, אבער ווען מען טראכט אריין זעט מען אז דארטן אויכעט אלץ פירט זיך פון אייבערשטן, עס איז מודגש אין זייער טענה גופא, דער רבי זאגט אין די טענה אז חס ושלום אינו יכול להוציא כליו משם, ווי רופן זיי אים אן אז דאס איז כליו, זיי ווייסן אז ס'איז דעם אייבערשטנ'ס כלים, אז דאס איז כלים זיינע דעם אויבערשטנ'ס כלים, זיי האבן אבער געטענה'ט אז ווייל דער בעל הבית דער אויבערשטער האט איינגעשטעלט דעם בית די וועלט אין א סדר פון הנהגה טבעית, ער וויל מען זאל זיך פירן בהתאם צו דעם סדר, איז כביכול אינו יכול להוציא כליו משם, קען נישט זיין א הנהגה פון אויסטון זיך פון הגבלות הטבע, דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין אלץ אין הגבלות הטבע, קען עס נישט זיין אויף א אנדערע אופן, זייער געשמאק איינגעטיילט וואס דער כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, שטייט נישט אינו יכול להוציא כלים משם, כליו, וויבאלד אז ער האט איינגעשטעלט אז די כלים דארפן זיין אין א אופן פון דרך הטבע, קען ער נישט מאכן ס'זאל זיין א אופן פון א נס, ער קען מאכן ניסים, אבער ער אליין האט דאך איינגעשטעלט די וועלט אויף אזא סארט אופן. דאס איז געווען די טענה פון די מרגלים. דער אמת איז אבער, יעצט וועט מען לערנען וואס איז געווען זייער טעות, דער אמת איז אבער, אז אף על פי אז דער אויבערשטער האט אויסגעשטעלט אז די וועלט זאל זיך פירן מיט א הנהגה טבעית, איז נישט שייך צו זאגן חס ושלום אז ער איז אינו יכול, אז ער איז געבונדן אין דער הנהגה. קען נישט זאגן אז דער אויבערשטער האט זיך איינגעשטעלט די וועלט אויף א דרך הטבע און ער קען נישט מאכן קיין ניסים, ער האט זיך אליין אריינגעשטעלט אין א אופן אז ער קען נישט מאכן קיין ניסים, ווארום ער איז כל יכול, ס'איז אלעמאל ביכולתו לשנות הטבע, דער אייבערשטער קען משנה זיין דעם טבע, און נאכמער, דעריבער איז אויך ביי אידן וואס זיי זיינען חלק אלוקה ממעל ממש, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא אנהייב פרק ב', אז אידן זענען א חלק פון פונעם אויבערשטן, און ס'שטייט א פסוק קלאר אין פרשת האזינו, חלק ה' עמו, אידן זענען א חלק, יעדער איד איז א חלק פונעם אייבערשטן, און זיי ווערן נישט געבונדן אין הנהגת הטבע, זיי האבן די יכולת וואו ס'איז נויטיג אוועקצושטעלן זיך העכער פון די הגבלות הטבע, א איד האט בכח אלעמאל זיך צו אוועקשטעלן העכער פון טבע, דאס וואס די מרגלים האבן געמאכט דעם טעות, און דער אמת איז אז דער אייבערשטער איז נישט געבונדן, און ער קען מאכן אין טבע קען ער מאכן אויך עס זאל זיין דער ענין פון ניסים, און דאס איז וואס משה רבינו האט געבעטן ועתה יגדל נא כח אדני, יעצט וועט מען פארשטיין וואס משה רבינו האט געזאגט ועתה יגדל נא כח אדני. דער שם אדנות איז דער מקור פון הנהגת הטבע, ווי געזאגט פריער, אדון לכל בריותיך. ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין שער היחוד ואמונה, אז פון מידה זו ושם זה, פון די מידה פון פון אדני, און דעם נאמען פון פון דעם נאמען פון דעם אייבערשטן ווי ער ווערט אנגערופן אדני, נעמט זיך די התהוות פון וועלט. אין אן אופן אז עס זעט אויס, אלס לשון פון אלטן רעבן, אז עס זעט אויס א יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו. דער שם אדני ברענגט אראפ אין די וועלט דעם ענין אז די כח האלוקי ווערט באהאלטן און מען זעט עס נישט, אבער דער אייבישטער זעט זיך אין יעדע זאך איז ער דא. אבער צוזאמען דערמיט, מיט דעם וואס ווערט א יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו, צוזאמען דערמיט ווייזט דער שם אז דער אויבישטער איז אדון לכל בריותיך, האבן מיר אין דעם אדני ביידע זאכן, מיר האבן סיי דעם ענין פון אדנות אז דער אייבישטער מיט דעם נאמען באשאפט ער די וועלט אז ס'זאל זיין אן אופן פון עולם מלשון העלם אז מ'זעט נישט די אלוקות, אבער אין די זעלבע צייט איז דאס אדון, אדני, אדון לכל בריותיך, ער איז דער אדון ובעל הבית אויף דער גאנצער בריאה צו משנה זיין כפי וכו' כפי רצונו יתברך. איז דאס געווען דער טעות פון די מרגלים האבן געמיינט אז מען גייט אריין אין עולם פון ארץ ישראל מ'וועט אריינגיין דארטן וועט זיין שש שנים תזרע און מען דארף ארבעטן דארטן עס איז נישט ווי מדבר אז מען לעבט אין ניסים ממילא קען דער אייבישטער האט דער אייבישטער אריינגעשטעלט אין אן אופן אז ער קען נישט מאכן קיין ניסים זאגט דער רבי דאס איז דער טעות דער אייבישטער איז א כל יכול און ער קען עס טון אין טבע קען ער אויכעט ברענגען ניסים נישט נאר דאס דער רבי לייגט צו נאך מער אז אפילו א איד וויבאלד אז חלק חלק אלוקה ממעל ממש און חלק השם עמו איז א איד קען זיך אויכעט ווען עס איז נויטיג קען ער זיך אויפהייבן העכער פון די הגבלות פון טבע. די מרגלים מיט זייער טענה אפילו בעל הבית שאינו יכול להוציא כליו האבן פוגם געווען אין דעם שם אדני אין די אדנות פונעם אויבערשטן אויף דער בריאה, זיי האבן דאך געזאגט אז ער קען נישט, און דערפאר כנזכר לעיל ווי געזאגט פריער פון דעם יסוד וואס דער רבי האט געענטפערט האט משה רבינו געבעטן ועתה יגדל נא כח אדני, וואס מיינט דאס? עס זאל נתגדל און נתגלה ווערן דער כח פון אדני, יגדל נא כח אדני, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה כדי כדי למלא את הפגם צריך להיות המשכה ממקום נעלה יותר, יעדער זאך אלעמאל אז ס'איז דא עפעס א ענין פון א חסרון און מען וויל עס ממלא זיין דארף מען גיין צו א העכערן מוז מען גיין אין א העכערן ארט, משה רבינו האט געזאגט אז מען וויל מתקן זיין דעם ענין וואס די זעלבע פוגם געווען דעם ענין פון אדנות פון דעם אייבערשטן דארף זיין איז נישט יגדל נא, ס'דארף זיין דער רבי האט שם אדני דארף ווערן יגדל נא אין א אופן פון גרעסער, ווי דער אויבערשטער איז א פולשטענדיגער בעל הבית אויף הנהגת הטבע. אות ה' ווי מ'האט שוין געזען אין אות ד' האט דער רבי שוין מבאר געווען קלאר וואס דער ענין פון דעם חטא פון די מרגלים, און פארוואס דער ענין פון ועתה יגדל נא כח אדני ווערט געזאגט פריערט אז אין אות ד' וועט עס ווערן מבואר. אות ה', דאס וואס ביי די מרגלים האט געפעלט אין דער הכרה פון אתה אדון לכל בריותיך, ווי געזאגט פריערט, אז דעם אויבערשטנ'ס בעלעבאטישקייט אויף וועלט איז כלל נישט מוגבל חס ושלום מיט דרכי הטבע, דער אייבערשטער קען אלעמאל בייטן און מאכן אין דרך הטבע, ווי מען זעט אזוי אלעמאל דעם ענין פון ניסים אפילו אין דרך אין עולם הזה אין דרך הטבע, איז פארבונדן מיט דעם וואס ביי זיי האט געפעלט די הכרה אין דער מעלה פון אידן. וואו קומט דער חסרון, ווי געזאגט פריער, אז זיי האבן זייער טעות איז געווען אין דריי זאכן, און די דריי זאכן זאגט דער זוהר, ער ברענגט צו זאגן וואו איז געווען זייער טעות, וואו מען זעט די מעלה פון די אידן, וועט לויט דעם ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, וואס איז די שייכות פון דעם פסוק וואס זיי ברענגען אראפ ועתה יגדל נא, ברענגען זיי אראפ דער זוהר דווקא דעם ענין פון די דריי זאכן, און די אלע מעלות פון אידן, ווייל זיי האבן געמאכט דעם טעות. וואו האט זיך אנגעהויבן זייער טעות? זייער טעות האט זיך אנגעהויבן איז פארבונדן מיט דעם וואס ביי זיי האט געפעלט די הכרה אין דער מעלה פון אידן, ווי אויך זיי, זייענדיג אין וועלט, זענען זיי נישט געבונדן דורך די גדרי הטבע, אז נישט נאר דער אויבערשטער קען, נאר אידן זענען אויכעט נישט געבונדן אין די גדרי הטבע, באלד אז זיי האבן געקוקט אויף די אידן אזוי, נאכדעם איז געווארן זייער טעות וועגן דעם אויבערשטן אויכעט. לויט זייער הנחה, באשטייט די מעלה פון א אידן, וואס האבן זיי געזאגט? אז אידן זענען זייער גוט צו זיין אין מדבר, אין ארץ ישראל דארפן זיי נישט גיין, ווייל דארט דארט איז נישט דער ענין פון דארט איז דער ענין פון טבע, דארט איז נישט דער ענין פון ניסים, דא לעבט מען מיט ניסים אינגאנצן. לויט זייער הנחה באשטייט די מעלה פון א איד אין דעם פארבונד מיטן אויבערשטן וואס איז העכער פון וועלט. יא, ס'איז נישט קיין וועלט, מדבר איז נישט קיין וועלט. דווקא ווען דער איד געפינט זיך אין בית המדרש ובית הכנסת און איז זיך עוסק בתורה ותפילה, אדער ווען ער איז זיך עוסק בקיום המצוות, זיי קוקן אויף א איד און ווען איז דער איד די מעלה פון א אידן, ווען ער איז פארבונדן מיטן אויבערשטן אין א וועג וואס איז העכער פון וועלט, וואו איז א איד העכער פון וועלט? ווען ער זיצט אין שול, ווען ער זיצט אין שול און ער דאווענט און ער לערנט און ער אדער ער טוט מצוות, יעמאלט איז ער פארבונדן מיטן אויבערשטן. בשעת אבער א איד פארנעמט זיך מיט עניינים טבעיים, וואס אויסערליך זעט אויס אז ער פירט זיך אויף אויפן זעלבן אופן ווי להבדיל א נישט איד, ווען א איד גייט ארויס און ער אקערט,

שעת אבער א איד פארנעמט זיך מיט עניינים טבעיים וואס אויסערליך זעט אויס אז ער פירט זיך אויף אויף אז ער פירט זיך אויפן זעלבן אופן ווי להבדיל א נישט איד ער פירט זיך אויפן זעלבן אופן דאן איז נישטא קיין יתרון חס ושלום פון אים אויף אנדערע אומות זיי זעהן נישט יעמאלט א מעלה אין א אידן אויף די אלע אנדערע אומות דא האט זיך אנגעהויבן זייער טעות זיי האבן געקוקט אויף אידן ווי זיי זענען אין שול, דאווענען און לערנען, די זעלבע זאך וואס זאגן קיינער אז מען דארף בלייבן אין מדבר, ווייל דארטן איז דאך א ענין א גאנצע צייט וואס מען קען דינען דעם אויבערשטן, ס'איז נישטא קיין ענין פון גשמיות, ס'איז נישט קיין עולם, דארטן איז אלץ רוחניות, די וואסער מיט די מן, מיט די עננים מיט די אלע זאכן, אזוי קוקן זיי אויכעט אז אויף א אידן ווען ער איז פארנומען מיט תורה ומצוות איז פיין, אבער נישט איז יעמאלט חס ושלום איז נישטא קיין יתרון אויף א איד חס ושלום אויף אנדערע אומות. פון דעם איז געווארן דער טעות אז זיי האבן געזאגט אויפן אויבערשטן אויך די זעלבע זאך אז ער גייט אריין אין ארץ ישראל וואס ער האט איינגעשטעלט אלץ בדרך הטבע ווי דער לשון איז געווען פריערט אז מען גייט אריין אין ארץ ישראל דער רבי אראפגעברענגט דעם לשון כי תבוא אל הארץ שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך יעמאלט קען ער נישט זיין קיין ענין פון ניסים און דעריבער וויבאלד אז זיי האבן דעם עילוי פון למעלה מהטבע זייענדיג אין טבע נישט דערהערט אין די נשמות ישראל, זיי האבן נישט דערהערט אז א איד אפילו ווען ער גייט ארויס און און ער ארבעט, אפילו ווען ער טוט א געשעפט מיט א מיט א גוי להבדל, און וואו איז אלעמאל איז דא דער חילוק פון א אידן ביז א גוי, אין דעם חלק אלוקה ממעל ממש האבן זיי נישט האבן זיי נישט דערהערט, האט ביי זיי אויך געפעלט אין דער הכרה אז דער אויבערשטער איז אדון לכל בריותיך, ווי אין טבע גופא איז אלוקות שלמעלה מהטבע, דאס האבן זיי נישט געזען אז אפילו אין טבע, ווען מ'זאגט טבע מיינט אז א איד וואס איז יעדע זאך איז נארמאל, די זון קומט ארויף יעדן טאג און גייט אראפ יעדן טאג, אין דעם אליין איז אויכעט דא אלוקות וואס איז למעלה מן הטבע, דאס האבן זיי נישט געזען, און דאס איז אויך דער ביאור אין דעם מאמר הזוהר, זכאין אינון ישראל כולו, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דער זוהר ניצט אויף דעם פסוק ועתה יגדל נא כח אדני, וואס זיי האבן פוגם געווען אין די כח אדני דערפאר ניצט משה רבינו דא דווקא דעם ענין פון ועתה יגדל נא כח אדני, און מיט דעם וועט מען פארענטפערן אויכעט דעם ענין פון זייער טעות וואס זיי האבן געמאכט אויף די אידן מיט די דריי זאכן וואס דער זוהר ברענגט אז דער אייבישטער וויל זיי און דער אייבישטער'ס נאמען איז איז זיין כינוי, זיין זיין איך ווייס נישט ווי מען רופט עס אויף אידיש, עס איז דא איינער וואס ער הייסט מרדכי מען רופט אים מאטל וועט דער רבי זאגן ווייטער דער רבי גייט אריין אין די פרטים וואס דאס איז, אז דער אייבישטער'ס כינוי דער אייבישטער'ס כינוי נאמען איז איז ישראל און דער אייבישטער זיך מתפאר מיט די אידן און די דריי זאכן וועלן ארויסברענגען דעם ענין פארקערט ווי דעם טעות פון די מרגלים וועט ארויסברענגען די מעלה פון די אידן אפילו ווי זיי זענען דא למטה אין עולם הזה ווען זיי גייען אריין אין ארץ ישראל דארטן אויכעט. און דאס איז דער אויך דער ביאור אין די מאמר הזוהר פארוואס דער זוהר ברענגט אראפ אויף דעם פסוק זכאין אינון ישראל די הגדלה פון כח אדני ווי דאס זאגט זיך ארויס אין אידן ברענגט ארויס זייער מעלה בשייכות ובערך צו עמין עכו"ם דעלמא, מיט דעם וועט ווערן פארענטפערט אויכעט וואס איינע פון די שווערע שאלות פון זוהר איז געווען, וואס פארגלייכסטו מיר עפעס די אידן צו דאס אז זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא, וואסערע וואסערע וואסערע מעלה איז דאס, וואסערע מעלה ברענגסטו דא ארויס? יעצט וועט מען פארשטיין ווייל מען רעדט דא וועגן דעם ענין אז די אידן אפילו ווי זענען למטה דארטן ווי זיי ארבעטן צוזאמען מיט די גוים און זיי וואוינען צוזאמען מיט די גוים און זיי טוען אלס אין דרך הטבע וואס דארף זיין תזרע שדך און תזמור כרמך דארטן איז אויכעט דא די גרעסטע מעלה פון אידן לגבי אפילו לגבי להבדיל די גוים אויכעט אפילו ווען אידן זענען אין העלם והסתר העולם אפילו ווען אידן זענען ווען זענען דארטן און בגלוי זעט זיך נישט זייער יתרון ועילוי לגבי די עמין זעט זעט זיך אויס די זעלבע זאך די זעלבע גוף און די זעלבע זאך מיט אלע זאכן. דער רבי לייגט צו אין הערה זעקס און צוואַנציק א געשמאקע הערה בכלל זייער געשמאק ווי דער רבי וועט מסביר זיין דארט דעם זוהר פשוט מבהיל על הרעיון ווי ס'שטימט יעדער זאך פארוואס ער שרייבט דעם דאס פארוואס משה האט געזאגט דא נאר דווקא ועתה יגדל נא כח הוי' מיט אלע זאכן זאגט דער רבי אין מ יש לקשר זה וואס ס'שטייט אין המשך אין זוהר שטייט ער קלאר המרגלים גרמו דאסתלק מידת האמת זיי האבן גורם געווען אז דער מידה פון אמת איז אוועק געגאנגען וואס האט עס צו טון מיט דעם שהרי מידת האמת ענינו שאין בו שינויים וואס הייסט אמת קען נישט זיין קיין ניין און ניינציג פראצענט אמת און איין פראצענט נישט אז ס'איז איין פראצענט נישט איז דאס שוין נישט קיין אמת איז דאס שוין שקר אמת איז ענינו שאין בו שינויים נמשך ונמצא למטה כמו למעלה. דאס איז געווען וואס זיי האבן גורם געווען אז זיי האבן אוועקגענומען דעם מידת האמת. זאגט דער רבי אזוי, אפילו ווען אידן זענען אין העלם והסתר העולם און בגלוי זעט מען זעט זיך נישט זייער יתרון ועילוי לגבי די עמין ס'קוקט אויס די זעלבע זאך ביז ס'איז דא א הוה אמינא אז זיי זענען חס ושלום נישט אנדערש ווי עכו"ם דעלמא, איז דער אמת אז אויך דאן איז זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא, אפילו למטה ווען מען וועט אריינגיין אין ארץ ישראל און מען וועט זיין אין ארץ ישראל און די אידן וועלן זיין צוזאמען מיט זיי און יעמאלט קוקן זיי דאך אויס די זעלבע זאך, איז אידן זענען אפילו אין אזא מצב גאר אנדערש פון זיי, אינגאנצן אנדערש פון זיי.

אז דער אייבישטער וויל זיי, און דער אייבישטער זיין נאמען איז בכינוי פון זיי און ער איז זיך מתפאר אין זיי, וואס דוגמתן געפינט מען אויך אין כללות הבריאה כדלקמן, אז אויך אין די עניינים זיינען אידן אינגאנצן אויסגעטיילט פון כל הבריאה, מ'וועט געפינען די דריי זאכן וועט מען געפינען אין כללות אויף די בריאה וועט מען געפינען די דריי זאכן, דעם ענין פון אתרעי בהו ואתכני בהו ואתפאר בהו, און אין די עניינים אפילו וואס מען טרעפט אין וועלט, זיינען אידן אינגאנצן אויסגעטיילט פון די גאנצע בריאה זענען אינגאנצן אנדערש. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און צוואַנציק על פי המבואר בפנים, וועט מען אויכעט פארשטיין די שייכות, געוואלדיג, פארוואס האט עס געזאגט דעם מאמר, שטייט שטייט אין זוהר רב אחא ורב יוסי אמרי זכאין אינון ישראל, זאגט דער רבי זייער געשמאק, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג כי יוסי הוא גימטריא אלוקים, וואס אלוקים איז דער ענין פון מלכות, וואס ווייזט אויף דא למטה, אז דער ענין דווקא דא למטה איז דער ענין וואס דער אייבישטער וויל אז מען זאל זיין און דארטן זאל מען אויפטון, און דאס רעדט זיך וועגן יוסי, און ורב אחי איז בחינת תפארת, און דער מאמר איז דאך אויכעט אז עס איז דא דער הסתר פון עולם, וואס דאס איז מלכות, מלכות איז דאך מלכות די לעצטע מידה פון די צען, דאס איז דער וואס איז בורא, מלכות ווערט אנגערופן ארץ, מלכות איז דער פון דורך די מידה פון מלכות ווערט באשאפן איין עולם און נאך א עולם, מלכות איז די לעצטע וואס ווערט באשאפן דער קומענדיגער עולם, איז ממילא אפילו אין דעם הסתר עולם פון מלכות איז זענען די אידן העכער פון עולם, וואס איז דאס? תפארת, און דאס איז דער ענין פון חיבור פון תפארת מיט מלכות, און דאס וואס ער ברענגט אראפ, ווער האט עס געזאגט? דווקא רב אחא מיט רב יוסי. אות ו', יעצט וועט אונז מסביר זיין אין אות ו' וואו זעט מען די דריי זאכן אין די וועלט, און פון דעסטוועגן איז אידן זענען אינגאנצן אנדערש, זענען אויסגעטיילט, אינגאנצן אויסגעטיילט פון כל הבריאה. אות ו'. חזל זאגן, דער רבי ברענגט אראפ די גמרא זאגט אין שבת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה, ס'איז נישטא קיין איין זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אין די וועלט וואס איז לבטלה. וואס פון דעם איז פארשטאנדיג אז אין יעדער זאך פון דער בריאה איז דא א כוונה ורצון השם. יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז דא א כוונה, פון דעסוועגן האט דער עילוי פון אתרעי א שייכות נאר צו אידן, דער אייבערשטער האט באשאפן יעדע זאך אין די וועלט איז דא אין דעם א כוונה און ס'איז דא אין דעם א רצון, פון דעסוועגן גייט מען זען וואו איז דער אמת'ער רצון, אתרעי, וואו וויל דער אייבערשטער, איז דווקא צו אידן. ער האט א רצון אין די גאנצע בריאה, פון דעסט וועגן דער רצון אין ישראל איז אסאך אסאך אנדערש און אינגאנצן דער לשון געווען פריער ווי דער רבי האט געזאגט אז זענען אידן אז ס'איז דא אין די וועלט די אלע דריי זאכן און אידן אינגאנצן אויסגעטיילט פון כל הבריאה. יעצט וועט מען נעמען זען ווי דאס איז דער טעם הדבר, וויבאלד אז אידן זענען די מטרה ותכלית הבריאה, ווי עס שטייט קלאר אין זוהר אז די אידן זענען דער לשון געווען אז עלמא לא איברי אלא בגיניהון דישראל און אינון קיומא דיליה אז אידן צוליב זיי איז באשאפן געווארן די וועלט און צוליב זיי איז די וועלט האט א קיום און די גוים האבן אויכעט א קיום צוליב זיי זאגט דער רבי וויבאלד אז אידן זענען די מטרה ותכלית הבריאה קומט במילא אויס אז דער רצון אויף די בריאה וענייניה איז צוליב אן אנדער רצון אן ענין טפל ואמצעי צום עיקר הכוונה וואס דאס זענען ישראל, דער אייבישטער האט באשאפן די גאלד, לא נברא זהב אלא לבית המקדש, ס'איז די אלע זאכן וואס זענען באשאפן געווארן, די גוים מיט די אלע זאכן, אז זיי זאלן קענען דינען די אידן, די אידן זאלן קענען נהנה זיין פון זיי, ס'איז נישטא קיין איין זאך אין דער וועלט וואס איז באשאפן געווארן מיט א רצון צוליב דעם, נאר אידן זענען באשאפן געווארן מיט א רצון ווייל דאס וויל דער אייבישטער, די אלע אנדערע זאכן זענען באשאפן געווארן אלס א טפל און א מיטל וואס דורך דעם קענען די אידן נהנה זיין. איז די ענייני הבריאה מצד עצמם איז נישטא קיין אין די עניינים אין די ענייני הבריאה מצד עצמם איז נישטא קיין רצון איז נישטא קיין רצון וואס מיינט דאס איז נישטא קיין רצון אמיתית און איז נישטא קיין רצון א אמת'ע רצון איז נישטא אין דעם אמיתית ופנימיות הרצון איז נאר אין אידן דווקא ווי זאגט דער זוהר אתרעי איז נאר בהו דער לשון אתרעי בהו, דער רצון וואס דער אייבישטער האט איז נאר אין אידן, ווייל זיי זענען די מטרה און תכלית פון די גאנצע בריאה, די אלע אנדערע זאכן איז נאר באשאפן געווארן אז אידן זאלן קענען, דער אייבישטער וויל א נשמה בגוף, האט ער באשאפן ביימער, ער האט באשאפן עסן, ער האט באשאפן ווייץ מען זאל קענען עסן, אלע זאכן וואס ער האט באשאפן איז מיט א כוונה אויף א צווייטן רצון, דער אמת'ער רצון איז נאר אידן. די אנדערע רצונות איז א ענין פון טפל, זאגט דער זוהר אתרעי בהו, און זעלבסט פארשטענדליך אז רצון, אי אז רצון צו א דבר שלמטה הימנו איז א תנועה פון חסד. יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט פארוואס די ווי דעם רבינס טאטע האט מסביר געווען אז ס'רעדט זיך וועגן די דריי זאכן רעדט זיך אז אתרעי בהו איז דער ענין פון חסד ווייל ס'רעדט זיך וועגן רצון אז א זאך פון רצון קומט און אז נידעריגער פון פון א נידעריגער פון פון פון פון פונעם אייבערשטן אליין דער אייבשטער האט באשאפן א וועלט וואס ס'קוקט אויס בהעלם, קומט עס אינעם ענין פון חסד, איז פארשטאנדיג וואס ער זאגט אז ס'איז חסד, און ס'איז פארשטאנדיג ערשט אז ביי אתרעי בהו ברענגט מען ארויס די מעלה לגבי עכו"ם, ווייל די אלע עכו"ם איז טאקע דא א ענין פון רצון, אבער דער רצון איז נישט קיין אמת'ער, דער רצון נאר וואס זענען אלע באשאפן געווארן צוליב די אידן. זעט מען ארויס אז די אידן זענען אפילו אין דעם ענין זענען זיי אויכעט אין זכאין אינון ישראל. יעצט וועט מען גיין צום צווייטן ענין און אויך זען וועגן דעם ענין פון אתכני בהו. דער טעם פון אתכני בהו אז אידן זענען דעם אויבערשטנ'ס א כינוי, דער אייבישטער ווי שטארק פריער האט געבראכט אז דער אייבישטער ווערט אנגערופן ישראל איז כשם ווי א כינוי איז מעלים אויפן שם, אז איינער האט א כינוי, כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט עס אויף אידיש, כ'האב פארגעסן, א נאכנאמען, ווען איינער האט א כינוי איז מעלים אויפן שם, עס קען זיין אז דער כינוי איז נישט קיין פירוש אדער קיצור פון דעם שם, ס'דא אמאל מענטשן וואס מ'רופט זיי מאטל, פון מרדכי געווארן מאטל, ס'האט גארנישט קיין שייכות דארטן, אדער ביי אין רוסלאנד פלעגן רופן מרדכי פלעגן זיי רופן מאניע, זעט מען נישט אין דעם דעם דעם נאמען, ממילא איז אמאל קען זיין איז נישט קיין פירוש אדער א קיצור פון דעם שם, שעל ידי זה הוא גם שייך לדבר הנקרא בהשם, אויב איך זאג אז ער האט יא א שייכות, פארשטיי איך פארוואס מ'רופט אים אזוי, און אפילו נישט אין זעלבן לשון, ס'דא אמאל מענטשן וואס האבן א כינוי, זיי האבן א נאמען אויף איין שפראך און דערנאך האבן זיי א כינוי אויף א צווייטן שפראך, ולאידך, פון צווייטן זייט אבער, צוזאמען דערמיט האט דער כינוי דאך א שייכות צום שם, וואס דערפאר קען מען דורכ'ן כינוי על כל פנים משער זיין וואס עס איז דער שם, אז מען הערט איינער הייסט מאטל קען מען משער זיין אפילו ס'האט נישט אינגאנצן געקלעבט צו מרדכי, קען מען זאגן אז ס'איז, מען קען וויסן אז מאטל האט צוטון מיט מרדכי. האבן מיר דא די צוויי זאכן וואס איז דא אין דעם ענין פון שם, על דרך זה איז בנוגע אידן מיטן אויבערשטן, מען גייט דאך מסביר זיין יעצט דעם ענין פון אתכני בהו, וויבאלד אידן זענען חלק אלוקי ממעל ממש, קען מען דאס דערהערן און דערקענען אין א אידן, נאר אין דעם זענען פאראן צוויי אופנים, וויבאלד אז א איד איז דאך א חלק אלוקי ממעל ממש, קען מען עס דערהערן און דערקענען אין א אידן דעם ענין וואס דער אייבישטער איז ווערט אנגערופן מיטן כינוי נאמען פון ישראל, וואו זעט מען עס? בשעת ער איז פארנומען מיט ענייני החלק אלוקי, וואס איז חלק אלוקי האט דאך די נשמה, ער איז פארנומען מיט וואס? יעמאלט איז ער פארנומען מיט תורה ועבודה, דערקענט יעדערער אז דאס איז א איד, א איד, מ'קומט אריין אין א שול, מ'זעט א איד דאווענט, א איד לערנט, א איד טוט א מצוה, ער שלעפט עפעס פאר א צווייטן, זעט מען, יעדערער קען דערקענען אז ס'איז א איד, וואס האט, מ'זעט אז ס'איז א איד וואס האט א חלק אלוקי ממעל ממש, בלשון הכתוב, אין פרשת כי תבוא, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. בשעת א איד טוט אזא זאך וואס מיינט עס מיט אלו תפילין שבראש, מען זעט אז דאס איז א איד. ס'איז דער לשון ראו כל עמי הארץ, בשעת אבער א איד גייט אין גאס און איז פארנומען מיט ענייני הגוף והעולם, דאן איז אפט נישט ניכר די געטליכע קדושה אויף אים. יעמאלט קען מען נישט זען אלעמאל די ערטל און די קדושה. א גוי דערקענט עס נישט. פארוואס ווייל א גוי קוקט אויף א אידן אזוי ווי ער גייט אין גאס האט ער ער גייט די זעלבע זאך ווי אים און אמאל אויך נישט להבדיל א איד אמאל קען זיין אז אפי' א איד אויף א צווייטן אידן וועט מען נישט דערקענען אז ער איז א איד אין די מצב איז א איד א כינוי און לבוש והעלם אויפן חלק אלוקי דער איד אליין איז יעמאלט איז אין א וועג וואס ער איז א כינוי אויפן אויף דעם ער איז א לבוש און א העלם אויף דעם וואס ער איז א איד. דערפאר איז דאס דער ענין פון גבורה, ווי דער רבינ'ס טאטע האט מסביר געווען אז דער ענין פון אתכני בהו איז דער ענין פון גבורה וויבאלד אז שם אלוקים איז בגימטריא כינוי גבורה וואס פון דעם נעמען זיך די העלמות אבער פון דעסוועגן שטייט דאך אין זוהר קלאר אז זכאין אינון ישראל אז ואתכני בהו אפילו ווען ס'איז דא דער ענין פון כינוי נישט דער נאמען אליין, ווען א איד איז נישט לערנינג און ווען ער לערנט נישט און ער דאווענט וואס יעמאלט זעען אלע אז ער איז א איד, נאר חס ושלום ווען ער גייט אין גאס און מ'קען יעמאלט מיינען אז ער איז נישט, זאגט דער רבי אויך דעמאלט איז א איד מרמז און ווייזט אן אויף אלוקות, עס איז אבער נישט אין אן אופן ניכר פאר יעדער איינעם, אויף דעם דארף מען זיין א מבין. בשעת דער איד גייט אין גאס און יעמאלט זעט מען נישט, פון דעסטוועגן קען מען אבער זען אין, מ'דארף זיין א מבין ס'איז אן אופן וואס איז ניכר, עס איז אבער נישט ניכר פאר יעדן איינעם, נישט יעדער איינער קען זען אין דעם אידן ווי ער גייט, געוואלדיגער לימוד זכות אויף אידן, אפילו ווען ער גייט אויף אזא סארט אופן וואס עס זעט נישט אויס, דארף מען זיין א איז א מבין קען עס יא זען. דער רבי ברענגט אראפ א מורא'דיגע געשמאקע מעשה וואס איז מאכן ליכטיג און קלארער אט דעם ענין. דער רבי זאגט אמאל האט דער רבי נשמתו עדן שטארק משבח געווען געוויסע אנשים פשוטים, דער רבי רשב דער פריערדיקער רבינ'ס טאטע האט שטארק משבח געווען אנשים פשוטים, זאגנדיג אז זיי האבן אין זיך גרויסע מעלות, הערנדיג די ווערטער האט א חסיד ר' מאניע מאנעסזאהן א זאג געטאן צום רבי'ן נשמתו עדן, איך זעה נישט, דער רבי רשב רעדט וועגן די מעלות און זאגט אז זיי האבן מורא'דיגע גרויסע מעלות, זאגט ר' מאניע אינטערעסאנט דא שטייט אויכעט ר' מאניע מסתם איז געווען זיין נאמען ר' מרדכי. ר' מאניע מאנעסזאהן האט ס'ברענגט זיך פון א שיחה פון פריערדיקן רבי'ן האט ר' מאניע מאנעסזאהן א זאג געטאן איך זעה נישט ר' מאניע מאנעסזאהן האט דעמאלט געהאט ביי זיך א פעקל דימאנטן ער איז געווען א גרויסער דיימענט סוחר דא שטייט דימענטן האט אים דער רבי נשמתו עדן שפעטער נאכדעם נישט גלייך בשעת מעשה געבעטן ער זאל אים ווייזן דעם פעקל דימענטן ר' מאניע מאנעסזאהן האט פארנאנדער געלייגט פאר דעם רבי'ן נשמתו עדן זיינע דימענטן, בשעת מעשה אנגעוויזן אויף איין שטיין, זאגנדיג אז דער דיימענט איז גאר פלאי פלאים, האט אים דער רבי נשמתו עדן געזאגט איך זעה נישט, פונקט ווי ער האט געזאגט פריער, האט דער רבי נשמתו עדן געזאגט איך זעה נישט, האט ר' מאניע מאנעסזאהן זיך אפגערופן מען דארף זיין א מבין. אזוי האט ער געזאגט דעם רבי'ן, ווייסט וואס ער חס ושלום איז דער רבי נישט קיין מבין אויף קיין דיימענדס, דער רבי נשמתו עדן האט אים דערויף געענטפערט, א איד איז פלאי פלאים, נאר מען דארף זיין א מבין, עס ברענגט זיך אין ספר השיחות תש"ה בערך אינטער די מעשה. און יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער אויפטו פון די ויתכנה בו אז אפילו ביים כינוי איז א איד עכט אין די העכסטע מעלות, ווי גערעדט פריער האט נישט צו פארגעסן אז דאס איז געווען דער טעות פון די מרגלים אז זיי האבן געקוקט אויף אידן נאר ווי זיי זענען זיצן אין שול יעמאלט איז ער שייך אבער אנישט נישט, דערפאר האט ער געברענגט די דריי זאכן דער זוהר צו סמאטזאן אנישט אזוי אות ח' און דאס איז דער אויפטו פון מאמר הזוהר, יעצט וועט איר פארשטיין פון דער מאמר הזוהר אז אידן זענען זכאי פון אומות העולם אויך אין דעם ענין פון ואתכני בהו, דער עילוי פון שם השם נקרא עליך באופן גלוי איז שייך בלויז ביי אידן. אבער די מעלה פון נתכנה בהו וואס מען קען אין זיי דערקענען אויך דעם נישט גולה'דיגן פארבונד מיט אלוקות, איז פאראן דוגמתו ביי אנדערע ענייני בריאה, ס'איז דא אין אנדערע ענייני בריאה וואס מען קען אויכעט זען דעם ענין פון אלוקות אבער נישט קלאר, און ביי אידן זעט מען עס קלאר. דאס הייסט אז דער כינוי איז דא אויכעט אין עולם, און מען קען זען אז עס קומט אלעס פונעם אייבערשטן, ווען? אויב דו ביסט א מבין, אבער אין ישראל זענען זיי א כהן און מען זעט עס אלעמאל. ווארום היות אז די גאנצע מציאות פון יעדער נברא איז דער דבר השם וואס איז אים מחיה, ס'איז נישטא קיין זאך וואס קען לעבן אן דעם דבר השם, איז אויב נאר מען איז א מבין, קען מען פון דעם נברא דערקענען דעם דבר השם וואס באלעבט אים, און אפילו אויף אויף יעדן זאך, אויף א טיש, אויף א בענקל, אויף יעדן זאך וואס מ'זעט, ווייסט מען אז דער אייבערשטער האט עס באשאפן, די זון קומט ארויף, די זון גייט אראפ, אלץ איז פון דעם אייבערשטן, ומכל שכן וקל וחומר פון וואס ס'שטייט אויפן מגיד, ברענגט זיך ברענגט זיך א מעשה אויפן מגיד פון דער מיטעלער רבי אז ער האט דערקענט דעם כח הפועל אויף בן אדם בנפעל מיט א ראי' מוחשית מען האט אמאל געברענגט דאכט זיך אז עס ברענגט זיך אז מען האט אים געברענגט דאס שטייט נישט מען האט אים געברענגט א בעכער מען האט געגעבן א בעכער צו דעם מגיד און דער מגיד האט דערקענט אין דעם בעכער ס'איז א מבהיל'דיגע זאך אין דעם בעכער האט ער געזען ווער ס'האט עס געמאכט וואס מהאי טעמא האט ער מבחין געווען אין א געוויסער כלי אז דער אומן וואס האט עס געמאכט איז געווען א סומע בעין אחד, דער מגיד האט דערזען אין די כלי, וואס מיר ווייסן אז די כלי איז באשאפן געווארן פונעם אייבערשטן, און אז דער אייבערשטער באשאפט עס, און דער אייבערשטער איז עס מחיה די גאנצע צייט, און דא דער מגיד האט געזען נישט נאר דאס נאר האט געזען אויכעט ווער ס'האט עס געמאכט בפועל, ווער ס'האט געמאכט גענומען די שטיקל זילבער און געמאכט פון אים א בעכער, אז ער געווען א בלינדער אויף איין אויג. און פון דעסוועגן איז דער אמת'ער עילוי פון נתכנה דווקא בהו איז קען מען דאך זען דעם ענין פון אלוקות אפילו בעולם אויכעט, מ'קען זען אז ס'קומט פונעם אייבערשטן, וואו דער אמת'ער עילוי פון נתכנה בהו איז דאס דווקא פון נתכנה איז דאס דווקא בהו נאר ביי אידן, ווייל אויף כללות הבריאה קען מען נישט זאגן אז עס איז א כינוי אויף קודשא בריך הוא, אויף כללות הבריאה קען מען נישט זאגן אז דאס איז א כינוי אויף דעם אייבערשטן, אדרבה דער נברא זעט זיך אן ווי א מציאות פאר זיך, ווארום איר התהוות איז בדרך פעולה, פעולה מיינט אז דער אייבישטער באשאפט דאס און ס'קוקט אויס ווי א ענין, פעולה מיינט חוץ ממנו. וואו איז אידן אנדערש? מה שאין כן אידן וואס זענען חלק אלוקה ממעל ממש, ס'איז דאך א חלק פונעם אייבערשטן, ס'איז נישט קיין ענין פון א פעולה, ממילא איז אין וועלט דארף מען זיין א מבין צו עס פארשטיין, אויף א אידן איז דאס אלעמאל, איז אפילו ווי זיי געפינען זיך למטה אין א מצב פון העלם והסתר, און צו אונזער ענין דאס נוגע אפילו ווען מען גייט אריין אין ארץ ישראל וואס איז אדם חורש ואדם זורע, בלייבן זיי מיוחד מיט אלוקות. וואס דערפאר זענען זיי אויך דן, על כל פנים ווערן זיי אנגערופן איז טאקע נישט ממש, אבער זיי ווערן אנגערופן א כינוי אויף קודשא בריך הוא, זעהט מען אז ס'דא א כינוי אויכעט אין עולם, און אז מ'קוקט זיך אריין גוט פארשטייט מען אז זיי זענען אויכעט באשאפן געווארן דורך דעם, דורך דעם אויבערשטן מיט אלץ, אבער אין אידן איז אתכני בהו אפילו אין א מצב ווען זיי זענען אין א מצב פון העלם והסתר. יעצט וועט מען גיין צום דריטן זאך וואס דער זוהר ברענגט ואתפאר בהו, ווי זעט מען ארויס אין דעם די מעלה פון די אידן אז זכאין אינון ישראל לגבי עכום. דער טעם אויף ואתפאר בהו וואס דער אויבערשטער בארימט זיך מיט אידן, איז ווייל דאס וואס די שכינה איז שורה למטה ביי אידן, איז אין דעם דא כביכול אן עילוי לגבי דעם ווי זי איז למעלה. אז דער אייבערשטער איז שורה אין אידן דא למטה, די שכינה איז שורה למטה ביי אידן, איז כביכול איז דא א עילוי אין דעם אור וואס קומט אראפ למטה וואס שכינה איז שורה למטה מער ווי למעלה, וואס דערפאר איז דאך זייער פארשטאנדיג וואס עס שטייט אז עיקר שכינה בתחתונים היתה, איז דא א מדרש אין שיר השירים, שיר השירים רבה אויפן פסוק, שטייט דארטן קלאר אז עיקר שכינה בתחתונים היתה. דער עיקר ועצם פון שכינה געפינט זיך וואו? בתחתונים. און דערפאר איז קודשא בריך הוא אתפאר בהו, ווייל דורך אידן און זייער עבודה דא למטה ווערט אויפגעטון כביכול אן עילוי וגדלות אין שכינה, איז דערפאר דערין וואס די אידן ווען טוען זיי עס? דווקא דא למטה, מילא עס ווערן פארשטענדליך ערשט די אלע דריי זאכן. אויך פון דעם ענין איז דא א מעין ודוגמא אויך ביי אנדערע ענייני בריאה. יעצט וועט מען זען פארוואס עס שטייט דער לשון פון זכאין אינון ישראל מעמין עכום דעלמא, ווייל אויך פון דעם ענין פון מ איז דא א מעין ודוגמא ביי אנדערע ענייני בריאה, ווארום אלע עולמות ונבראים וואס דער אויבערשטער איז מהווה ומחיה ברענגען ארויס גדלותו יתברך. יא, אלץ ברענגט ארויס גדלות פונעם אייבערשטן. קלאר, שטייט דאך קלאר א משנה אין פרקי אבות, דערפאר זאגן חזל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, אז יעדער נברא איז מוסיף אין כבודו יתברך, יעדער נברא, און ברענגט ארויס מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ווי די ברייתא ברענגט דערויף דעם פסוק, ברייתא די ברייתא ברענגט אויף דעם דעם פסוק פון דעם פרשת די ברייתא ברענגט אויף דעם דעם פסוק פון פרשת בשלח, השם ימלוך לעולם ועד, דאס מיינט אז כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברענגט ארויס דעם ענין פון מלכותו פונעם אייבערשטן, דאס אלץ איז דא אין די וועלט, איז טאקע דא אין די וועלט, אבער פון דעסוועגן איז דאס כלל נישט גלייך צום ענין פון ישראל אשר בך אתפאר, עס קומט אינגאנצן נישט צו דעם ענין פון אידן וואס דער אייבערשטער זאגט אויף דעם ווי דער זוהר זאגט די דריטע זאך, ישראל אשר, ישראל ווי דער לשון איז, ישראל אשר בך אתפאר. בלשון חזל, די גמרא זאגט אין ברכות, אז דער אויבערשטער זאגט אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. די גמרא ברענגט אראפ דארטן וועגן דעם ענין פון תפילין דמרי עלמא אין ברכות, וואס שטייט אין די תפילין פונעם אויבערשטן, זאגט די גמרא שטייט דארטן מי מי כעמך ישראל, און דער אייבישטער זאגט אז איר האט מיר געמאכט א שבח בעולם, עשיתם אותי שבח בעולם, דאס הייסט איר האט מיר געמאכט א חטיבה אחת בעולם, איר זאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, וועל איך אייך מאכן אויכעט א דבר חשוב, א דבר שבח בעולם, אזוי ווי ס'שטייט אין דברי הימים מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, און דאס שטייט אין דעם אייבערשטנ'ס תפילין, איז מיר מאכן דעם אייבערשטן א חטיבה אחת און דער אייבערשטער מאכט אונז א חטיבה אחת. אז דער אייבערשטער זאגט אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, ווייל אידן זענען די מטרה פון כל הבריאה כולו כנזכר לעיל. דאס איז אזוי ווי למשל, א מלך וואס בויט א פאלאץ פאר זיין טאכטער און איידעם, איז דאך א דבר פשוט אז דער פאלאץ איז מוסיף אין כבוד המלך, וואס נאר א מלך גדול ונישא האט געקענט בויען אזא גרויסע און וואונדערליכע דירה נאה, מענטשן גייען און זיי וועלן זען דעם דעם פאלאץ וואס ער האט געבויט פאר זיין טאכטער און זיין איידעם, און זיי זען די גרויסקייט פון דעם מלך, ס'ברענגט אים א ענין פון כבוד, אבער דאך, במה נחשב דער גאנצער בית נאה מיט אלע כלים נאים וואס געפינען זיך דארט לגבי די דער טאכטער און איידעם וואס צוליב זיי האט ער געבויעט דעם בית? די גאנצע וועלט האט דער אייבישטער באשאפן און מען זעט אין די גאנצע וועלט די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, וואו זעט מען אבער דעם אמת'ן גרויסקייט פונעם אייבערשטן? זעט מען עס אין די טאכטער און דעם איידעם וואס פאר זיי האט ער געמאכט דעם גאנצן דעם גאנצן פאלאץ, אזוי זענען אידן אויכעט, דער אייבישטער האט באשאפן די גאנצע וועלט און מען זעט אין דעם טאקע ווי דער אייבישטער האט עס באשאפן, און ס'ווערט א ענין פון כבוד, יתפאר, וואו איז אבער דער וואו איז אבער דער יתפאר? דער אמת'ער יתפאר איז דווקא בו, ווי די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט אידן אייך וועל איך מאכן חטיבה אחת בעולם, און אין דעם אייבערשטנ'ס תפילין וואס שטייט? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ דווקא די אידן וואס צוליב זיי האט ער געבויעט דעם בית, ממילא איז נאר ביי אידן קען מען עס ארויסזען, ממילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די אלע דריי זאכן, אראפגעגיין אלע שאלות. די שאלה וואס איז די שייכות פון דעם תוכן המאמר מיט די דריי מעלות איז זייער פארשטאנדיג, וואס איז געווען דער טעות פון די מרגלים, און פארוואס האט ער געזאגט דווקא דעם ענין פון עתה יגדל נא נאר דא און נישט אין אנדערע ערטער, ווייל זיי האבן פוגם געווען אין דעם, די אלע שאלות איז אראפגעגיין, און דער רבי איז מסיים ועל דרך זה בענינינו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, ווי דער מלך האט געבויט א פאלאץ פאר זיין טאכטער מיט זיין איידעם, אבער ווער איז דאס, ווער איז עס, דער וואס ברענגט ארויס די אמת'ע גרויסקייט פונעם אויבערשטן, וואס דער אויבערשטער בארימט זיך מיט אים, ויתפאר בו, דאס איז נאר עמך ישראל, גוי אחד בארץ, ווי ס'שטייט אין דברי הימים.